בעזרת השם יתברך מסכת גיטין דף נ ד, מ'הייבט אן דף נ ד עמוד א, צוועלף שורות פון אויבן, תא שמע, איז אזוי, מ'האמער געזען אין די משנה נעכטן אז המטמא המדמע והמנסך בשוגג פטור במזיד חייב, האמער געזען א ברייתא אז דאס איז די שיטה פון רבי יהודה, רבי מאיר קריגט זיך, רבי מאיר האלט אחד שוגג ואחד מזיד חייב, און ווי מ'האט געזען אין די גמרא אז די מחלוקת צווישן רבי מאיר און רבי יהודה, איז צו גזר'נען שוגג אטו מזיד, רבי מאיר האלט אז מ'איז גוזר שוגג אטו מזיד, און רבי יהודה האלט אז נישט, האמער געזען די גמרא האט א קשיא געפרעגט, פון א מבשל בשבת אז דארט זעט מען פונקט פארקערט, האט די גמרא געענטפערט אז ס'ווענדט זיך דרבנן'ס צו דאורייתא'ס. פשט, המטמא המדמע המנסך דאס איז איסור דרבנן מבשל בשבת איסור דאורייתא, איז ר' מאיר האלט ס'מער מסתבר ביי איסור דרבנן גוזר צו זיין שוגג אטו מזיד ביי דאורייתא נישט, און ר' יהודה האמער געזען האלט פונקט פארקערט אז ביי דאורייסע איז מער מסתבר גוזר צו זיין שוגג אטו מזיד און ביי דרבנן נישט, איז די גמרא פרעגט יעצט א קשיא אויף די יסוד, וואס אונז זאגן מיר דא אז ר' מאיר האלט אז ביי דרבנן'ס. איז מען יא גוזר שוגג אטו מזיד. תא שמע, פרעגט די גמרא א קשיא פון א ברייתא, שטייט אין די ברייתא אכל תרומה טמאה משלם חולין טהורין, פשט אזוי, די דין איז א זר וואס עסט בשוגג תרומה פון א כהן דארף אים צוריק באצאלן דאס וואס ער האט געגעסן און דארף צוצאלן א חומש, פשט לאמיר זאגן ער האט געגעסן צען עפלעך דארף ער נעמען צען נייע עפל עס געבן פארן כהן מיט נאך א חומש נאך א פיפטל דארף ער צוצאלן אויף דעם, יעצט די זר קען נישט נעמען תרומה'דיגע עפל און אזוי צוריק באצאלן, ווייל תרומה'דיגע עפל דאך נישט זיינס ס'באלאנגט דאך שוין אויך פאר א כהן, איז די דין איז מען לערנט אלס ארויס פון פסוקים אז די זר נעמט חולין'דיגע פירות ער צאלט עס פארן כהן, און ברגע וואס ער געבט עס פארן כהן ווערט עס תרומה'דיג, סאו ער קריגט א דין פון תרומה, ס'ווערט געהעריגע תרומה, און אויך די זעלבע זאך מיטן חומש. יעצט, דא אין די ברייתא רעדט זיך ביי א זר וואס האט געגעסן טמא'נע תרומה פון א כהן, ס'איז געווען בשוגג, ער האט עס געגעסן, איז דא דארף ער אויך צוריק באצאלן פארן כהן דאס וואס ער האט געגעסן. יעצט, וואלט געווען א הווא אמינא צו זאגן אז היות ער האט געגעסן טמא'נע תרומה קען ער אויך צוריק באצאלן טמא'נע חולין, און ס'וועט ווערן טמא'נע תרומה ברגע עס קומט אן צום כהן. פון דעסטוועגן זאגט די ברייתא ניין ער דארף באצאלן טהור'ע חולין אפילו ער האט געגעסן טמא'נע תרומה דארף ער באצאלן טהור'ע חולין וואס איז אבער טאמער שילם חולין טמאים ער האט יא צוריק באצאלט מיט טמא'נע חולין מאי וואס די דין איז אמר סומכוס משום ר' מאיר זאגט סומכוס נאך בשם ר' מאיר בשוגג תשלומיו תשלומין פשט טאמער ער האט עס געטון בשוגג ער האט נישט געוואוסט אז די פירות ער געבט פארן כהן דא איז טמא דעמאלטס זאגט מען אז ער האט יוצא געווען פשט ער דארף נישט געבן יעצט נייע פירות פארן כהן נאר ער געבט דאס פארן כהן דאס ווערט יעצט טמא'נע תרומה און ער האט געענדיגט מיט דעם. במזיד, טאמער ער האט עס געטון במזיד, ער האט גוט געוואוסט אז די פירות זיינע זענען טמא, דעמאלטס אין תשלומיו תשלומין, הייסט עס נישט קיין תשלום, יעצט וואס מיינט אין תשלומיו תשלומין איז פשטות מיינט עס אז די פירות גייט צוריק צום זר און די זר דארף יעצט באצאלן נייע טהור'ע פירות, אזוי מיינט עס פשטות, באלד וועמיר זען נישט אזוי, אבער פשטות אזוי מיינט ר' מאיר, וחכמים אומרים, חכמים קריגן זיך. און חכמים זאגן אחד זה ואחד זה תשלומיו תשלומין, פשט נישט קיין חילוק צו ס'איז געווען בשוגג צו במזיד, דאס וואס ער האט געגעבן פארן כהן דאס איז געצאלט, פשט ער האט געגעבן טמא'נע פירות, די טמא'נע פירות קריגט יעצט א דין תרומה ס'באלאנגט ביים כהן, ס'גייט נישט צוריק צום זר, אבער פון דעסטוועגן סיי בשוגג און סיי במזיד האבן חכמים גע'קנס'עט די איד, וחוזר משלם חולין טהורין, אז ער דארף פון דאס ניי צאלן דעם כהן מיט טהור'ע פירות, יעצט די נייע טהור'ע פירות ער צאלט דאס א קנס מדרבנן, דאס קריגט נישט קיין דין פון תרומה, נאר חכמים האבן געקנס'עט אז ער דארף געבן נייע טהור'ע פירות פארן כהן. יעצט והוינן בה, האבן מיר א קשיא געפרעגט אויף די ברייתא, אויף ר' מאיר וואס איז פשט אז במזיד אמאי אין תשלומיו תשלומין, תבא עליו ברכה דאכל מיניה מידי דלא חזי ליה בימי טומאתו, וקא משלם ליה מידי דחזי ליה בימי טומאתו, פשט לכאורה דער איד וואס האט ער מזיק געווען פארן כהן, דער כהן האט געהאט. טמא'נע תרומה, וואס האט דער כהן געקענט טון מיט זיין טמא'נע תרומה? גארנישט. ער האט עס געקענט פארברענען, ער האט עס געקענט געבן צו עסן פאר בהמה, אבער כמעט וואס ער האט גארנישט געקענט טון מיט דעם. איז געגאנגען דער איד, האט עס צוגענומען פון אים, פיין, דארף ער אים באצאלן. אבער פארוואס דארף ער אים באצאלן יעצט מיט טהור'ע פירות? און נאך מער זאגט די גמרא, תבא עליו ברכה, פשט, ווען ער באצאלט אים מיט טמא'נע פירות, און פארוואס קנס'ט מען אים? פארקערט, זאל ער געבענטשט ווערן, ווייל די פירות ער האט געגעסן, איז געווען טמא'נע תרומה וואס מ'האט גארנישט געקענט טון מיט דעם, מ'האט עס נישט געטארט אפילו עסן. די פירות וואס ער באצאלט איז טמא'נע חולין וואס בעצם קען מען דאס עסן, יעצט פארשטייט זיך ברגע וואס ער געט עס צום כהן קריגט עס א דין פון טמא'נע תרומה מ'קען עס מער נישט עסן אבער מצידו האט ער געגעסן עפעס וואס מ'טאר נישט עסן און ער האט צוריק באצאלט עפעס וואס מ'קען יא עסן, טאקע ס'איז טמא אבער מ'קען עס עסן, איז וואס עפעס זאגט ר' מאיר אין תשלומיו תשלומין, ואמר רבא, האט רבא טאקע פארענטפערט די ברייתא, ואמרי לה כדי, ס'דא זאגט נישט רבא האט עס געזאגט נאר א צווייטע, אבער על כל פנים חסורי מחסרא והכי קתני, אז ס'פעלט דא טאקע א שטיקל אין די ברייתא, און מ'דארף לערנען אזוי, אוכל תרומה טמאה משלם כל דהו, פשט אין הכי נמי, א זר וואס עסט טמא'נע תרומה, קען באצאלן סיי מיט טמא'נע פירות סיי מיט טהור'ע פירות, ווייל אז דו האסט געמזיק'ט טמא'נע זאכן, איז דארפסטו נישט צוריקצאלן מער ווי וואס דו האסט געמזיק'ט, האסט געמזיק'ט טמא'נע זאכן, קענסטו צוריקצאלן מיט טמא'נע פירות, קענסט טון וואס דו ווילסט, דארט האט מען נישט געקנס'עט, דארט קען ער טאקע טון וואס ער וויל. נאר וואס? אכל תרומה טהורה, וואס איז טאמער ער האט געגעסן טהור'ע תרומה, איז דא משלם חולין טהורין, דא פארשטייט זיך דארף ער באצאלן מיט טהור'ע חולין, ווייל אז ער וועט צאלן מיט טמא'נע חולין האט ער באמת אפגעטון דעם כהן. וואס איז אבער טאמער שילם חולין טמאים, ער האט געגעסן טהור'ע תרומה, און ער האט צוריק באצאלט מיט טמא'נע חולין, מאי וואס די דין? איז דא די מחלוקת. סומכוס אומר משום ר' מאיר, ר' מאיר האלט אז בשוגג תשלומיו תשלומין טאמער עס איז געווען בשוגג ער האט נישט געוויסט די פירות זענען טמא האט ער באצאלט איז די באצאלינג א באצאלינג יעצט איי פארוואס בעצם ער האט געגעסן טהור'ע תרומה און ער האט צוריק באצאלט מיט טמא'נע פירות איז פשט דער כהן האט דא מפסיד געווען פון דעסוועגן האלט ר' מאיר אז טאמער עס איז געווען א שוגג הייסט דאס געצאלט ווייל ווי רש"י רעדט אויס אז מען לערנט ארויס פון פסוק אז דער זר וואס עסט תרומה פונעם כהן דארף נישט באצאלן די שוויות פון וואס ער האט געגעסן, ער דארף באצאלן די מידה וואס ער האט געגעסן, פשט, האסט געגעסן צען עפל, דארפסטו צוריק באצאלן צען עפל אפילו די נייע צען עפל איז ווייניגער ווערט ווי די אריגינעלע צען עפל, איז פאר דעם מדאורייתא, טאמער די זר האט געגעסן טהור'ע פירות און ער האט צוריק באצאלט מיט טמא'נע פירות היות וואס במידה דאס די זעלבע, דאס איז געווען צען עפל און דאס איז צען עפל, איז מדאורייתא הייסט עס באצאלט, און פאר דעם האלט ר' מאיר אז בשוגג, היות וואס די זר האט נישט אינזינען געהאט דא אפצוטון דעם כהן, הייסט עס באצאלט, אבער במזיד, טאמער האט ער עס טון במזיד דארט אין תשלומיו תשלומין, וחכמים אומרים, און חכמים קריגן זיך, חכמים זאגן אחד זה ואחד זה, תשלומיו תשלומין, וחוזר ומשלם חולין טהורים, חכמים האלטן גייט מיר נישט אן ס'איז געווען א שוגג צו א מזיד, דו האסט געגעסן טהור'ע פירות האסט צוריק באצאלט מיט טמא'נע פירות, דארפסטו באצאלן פון דאס ניי,

דא זאגט רב אחא בריה דרב איקא אז ס'איז נישט אזוי. פשט נישט דאס איז די מחלוקת דא צווישן ר' מאיר און די חכמים נאר וואס די מחלוקת איז אזוי במזיד איז טאקע נישט דא קיין מחלוקת דהיינו דאס וואס ר' מאיר זאגט אין תשלומיו תשלומין מיינט נישט אזוי מ'האט געזאגט ארגינעל אז די פירות גייט צוריק צום זר און די זר דארף באצאלן נייע פירות ניין אין תשלומיו תשלומין מיינט דאס וואס האסט געצאלט האסטו געצאלט און פון דעסטוועגן האט מען דיר גע'קנס'עט דו דארפסט באצאלן נייע טהור'ע פירות פשט ווען ס'קומט צו א מזיד דהיינו ווען א זר עסט טהור'ע תרומה פון א כהן און ער באצאלט אים צוריק במזיד מיט טמא'נע פירות דארט סיי רבי מאיר סיי די חכמים ביידע האלטן אז דאס וואס ער האט געצאלט איז געצאלט, פשט די טמא'נע פירות ער האט געצאלט ווערט יעצט טמא'נע תרומה, און חז"ל קנס'ענען אים אז ער דארף פון דאס נייט אויך צאלן טהור'ע פירות, נאר וואס ביי א שוגג דארט איז א מחלוקת, רבי מאיר האלט אז מ'איז נישט גוזר שוגג אטו מזיד מילא ביי שוגג דארף מען נישט נאכאמאל באצאלן, און חכמים האלטן אז מ'איז יא גוזר שוגג אטו מזיד און ממילא ביי שוגג דארף מען יא נאכאמאל באצאלן, איז על כל פנים וואס זעהן מיר דא? זעהן מיר דא אז ביי דרבנן דא רעדט מען דאך פון א קנס מדרבנן און פון דעסוועגן זאגט ר' מאיר אז מ'איז נישט גוזר שוגג אטו מזיד איז דאס א סתירה מיט דאס וואס אונז האבן געזאגט אז ר' מאיר איז יא גוזר ביי דרבנן'ס שוגג אטו מזיד ווייל ביי אונזער משנה ביי מטמא מדמע מנסך האבן מיר געזעהן ר' מאיר איז גוזר שוגג אטו מזיד ענטפערט די גמרא ס'איז נישט קיין סתירה הכי השתא התם גברא לשלומי קא מיכוין אנן ניקום וליקנסיה פשט אזוי ביי אונזער משנה און די זעלבע זאך ביי די ברייתא המטמא מדמע מנסך וואס מ'האט געזען ביי אונזער משנה בשוגג פטור במזיד חייב און ר' מאיר האט געזאגט סיי בשוגג סיי במזיד חייב, און וואס מיינט דאס שוגג מזיד? שוגג מיינט אז ער האט נישט אינזינען געהאט צו אסר'ן די פירות דא, מזיד מיינט אז ער האט עס טון בדווקא, ער האט געוואלט יענעם אפטון, אבער למעשה די פעולה פון מטמא מדמע מנסך פון וואסערע סארט איד רעדט מען דא? וואסערע סארט איד איז מטמא יענעמ'ס א זאך? וואסערע סארט איד איז מדמע? וואסערע סארט איד איז מנסך? מ'רעדט דא פון א שייגעץ, איז אפילו טאקע עס איז געווען בשוגג, האלט ר' מאיר למעשה וואס האט ער געטון דא? וואס איז געווען זיין פעולה דא? זיין פעולה איז געווען א שייגעצדיגע פעולה, און מילא דא זאגט ר' מאיר, דא אוודאי איז מען גוזר שוגג אטו מזיד, און דערפאר דארף מען באצאלן אפילו ביי א שוגג. מה שאין כן דא, א ישראל וואס האט געגעסן תרומה פון א כהן, און ער באצאלט אים צוריק מיט טמא'נע פירות און ער האט נישט געוואוסט אז ס'איז טמא און ס'איז געווען א שוגג, איז רעדט מען דא פון א שייגעץ? אוודאי נישט, מ'רעדט דא פון א ערליכע איד, ער וויל טון א גוטע זאך, ער וויל צוריקבאצאלן, נאר ער האט נישט געוואוסט אז די פירות וואס ער האט איז טמא, איז דא האלט ר' מאיר אז אוודאי איז מען נישט גוזר שוגג אטו מזיד, פשט דאס וואס אונז האבן געזען אז ביי דרבנן'ס איז ר' מאיר גוזר שוגג אטו מזיד, דאס איז נאר ווען די פעולה וואס די איד טוט איז א געמיינע פעולה, מה שאין כן דא וואס איז א אויסגעהאלטענע פעולה, דא האלט ר' מאיר אויכעט אז מען איז נישט גוזר, תא שמע, פרעגט יעצט די גמרא נאך אן ענדליכע קשיא אויף ר' מאיר פון א ברייתא, שטייט אין די ברייתא, דם שנטמא וזרקו, בלוט פון א קרבן וואס איז טמא געווארן, און נאכדעם וואס ס'איז טמא געווארן האט עס די כהן געשפריצט אויפן מזבח, איז די דין אזוי, בשוגג, טאמער ס'געווען בשוגג, די כהן האט נישט געוואוסט אז ס'איז טמא, הורצה, איז די קרבן א גוטע קרבן, און מ'מעג עסן פונעם פלייש פונעם קרבן, במזיד לא הורצה, טאמער ס'געווען במזיד, טארן די כהנים נישט עסן פונעם פלייש פונעם קרבן. יעצט פארוואס טאקע איז די דין אזוי? ווייל בעצם מדאורייתא מעג מען שפריצן בלוט, אפילו די בלוט איז טמא, ווייל די ציץ איז מכפר אויף דעם, ווי שטייט אין פסוק, אז והיה על מצח אהרן ונשא אהרן את עון הקדשים אשר יקדישו בני ישראל פשט די ציץ איז מכפר אויף די אויף די עבירה, אויף שפריצן טמא'נע בלוט פשט מדאורייתא מעג מען, פונדעסטוועגן, מדרבנן, האבן חזל גוזר געווען אז ס'איז נישט מרצה, אז מען טאר נישט עסן פון פלייש פון א קרבן טאמער מען האט געשפריצט טמא'נע בלוט, אבער דאס איז נאר במזיד, בשוגג שטייט אין די ברייתא אז מען מעג עסן פונעם פלייש פונעם קרבן, יעצט זעהן מיר דאך דא, דא רעדט מען פון א דין דרבנן, פשט נישט עסן פונעם פלייש פונעם קרבן איז א דרבנן'דיגע דין, און פון דעסטוועגן זעהט מען אז מען איז נישט גוזר שוגג אטו מזיד, איז א קשיא אויף ר' מאיר וואס ר' מאיר האט געזאגט אז ביי דרבנן איז מען גוזר שוגג אטו מזיד, יעצט בעצם די גמרא האט געקענט ענטפערן אז די ברייתא איז טאקע נישט ר' מאיר, די ברייתא איז ר' יהודה, נאר ווי רש"י זאגט די גמרא געהאט א בעסערע תירוץ, די זעלבע תירוץ פון פריערט, אמר לך ר' מאיר, הכי השתא התם גברא לכפורי קא מכוון, אנן ניקום ונקנסיה פשט ווייטער, די פעולה פון דעם כהן איז געווען א אויסגעהאלטענע פעולה, דער כהן וואס האט נישט געוואוסט אז דער בלוט איז טמא, האט געטון דא א גלייכע זאך, ער האט געשפריצט די בלוט, איז וואס גייט מען אים יעצט קנס'ענען? מה שאין כן ביי מטמא מדמע מנסך, וואס דארט איז די פעולה א געמיינע פעולה, דארט האלט ר' מאיר אז מען איז גוזר שוגג אטו מזיד. תא שמע, פרעגט יעצט די גמרא נאך א קשיא אויף ר' מאיר פון א משנה, שטייט אין א משנה, די משנה זאגט אין תרומות, המעשר בשבת, איינער וואס איז מפריש תרומות און מעשרות שבת, וואס דאס איז א איסור דרבנן, ווייל חזל האבן גוזר געווען אז קוקט אויס ווי ער איז מתקן די פירות קוקט אויס ווי מכה בפטיש, ממילא טאר מען נישט מפריש זיין תרומות און מעשרות שבת, איז איינער וואס טוט דאס יא, איז בשוגג יאכל, בשוגג, טאמער ער האט עס געטון בשוגג, מעג מען עסן פון די פירות שבת, במזיד לא יאכל, טאמער ער האט עס געטון במזיד טאר מען נישט. יעצט דא רעדט מען פון א משנה, און א סתם משנה, איז ר' מאיר, איז פשט דא איז זיכער אז ר' מאיר איז דער וואס זאגט בשוגג יאכל במזיד לא יאכל, איי פארוואס? ס'איז א דין דרבנן ס'איז א קנס דרבנן, און פארוואס איז מען נישט גוזר שוגג אטו מזיד? ענטפערט די גמרא די זעלבע תירוץ פון פריערט, הכי השתא התם גברא לתקוני קא מכוון, אנן ליקום וליקנסיה, פשט דא די איד וואס האט מפריש געווען תרומות ומעשרות בשוגג, ווי נישט ווי ער האט געהאט גוטע כוונות, ער האט נישט געטון קיין געמיינע פעולה. איז דערפאר דא איז ר' מאיר אויכט מודה מען קנס'ט אים נישט שוגג אטו מזיד, פרעגט די גמרא נאך א קשיא, אויכט די זעלבע סארט קשיא תא שמע, פון די זעלבע משנה אין תרומות, די משנה זאגט דארט אנפאנג משנה, המטביל כלים בשבת, איינער וואס טובל'ט כלים שבת, וואס מדרבנן טאר מען דאס נישט טון אויכט ווייל עס קוקט אויס ווי מען איז מתקן דעם כלי, איז בשוגג ישתמש בהן בשוגג מעג מען נוצן די כלים במזיד לא ישתמש בהן, איי פארוואס? פארוואס איז מען נישט גוזר שוגג בטעם אייזיד? ענטפערט די גמרא די זעלבע סארט תירוץ הכי השתא התם גברא לטהורי מאני קא מכוון אנן ליקום וליקנסיה דארט ווי נישט ווי זיין כוונה איז א גוטע כוונה ער וויל מטהר זיין די כלים און ממילא קנס'ט מען נישט מה שאין כן ווען א מענטש טוט א געמיינע פעולה דארט האלט ר' מאיר אז מען קנס'ט שוגג אטו מזיד פרעגט יעצט די גמרא ורמי דרבי יהודה אדרבי יהודה בדרבנן, כ'על יעצט א סתירה פרעגן פון רבי יהודה אויף א צווייטע רבי יהודה, ביי דינים מדרבנן, פשט אונז האט מען געזען אז לויט רבי יהודה, ביי דרבנן'ס האט מען נישט גוזר געווען שוגג אטו מזיד נאר ביי דאורייתא'ס, איז אויף דעם פרעגט די גמרא א סתירה דתניא, מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, שטייט אין די ברייתא, די דין איז, מדאורייסא איז דא א דין פון ביטול ברוב, יעדע זאך וואס איז דא א רוב קעגן דעם, איז בטל. פון דעסט וועגן האבן חזל מתקן געווען אז מען זאגט נישט איבעראל ביטול ברוב נאר כל מיני פלעצער האבן זיי געגעבן כל מיני שיעורים. יעצט למשל ביי ערלה, טאמער ס'מישט זיך אויס ערלה מיט אנדערע פירות, האבן חזל געזאגט אז די ערלה ווערט נאר בטל טאמער ס'איז דא צוויי הונדערט חלקים קעגן דעם חלק פון ערלה. חוץ ביי למשל אגוזי פרך, דאס איז א שפעציעלע טייערע סארט אגוזים וואס איז זייער חשוב, איז דארט זאגט מען אז אפילו טאמער ס'איז דא צוויי הונדערט חלקים קעגן דעם ווערט עס אויך נישט בטל. אבער דאס איז נאר טאמער די אגוזי פרך זענען גאנץ, טאמער ס'איז צוהאקט, טאמער ס'איז נישט גאנץ, דעמאלטס ווערט עס יא בטל טאמער ס'איז דא צוויי הונדערט חלקים קעגן דעם. איז שטייט אין א ברייתא, נפלו, טאמער ס'איז אריינגעפאלן אגוזי פרך אין אנדערע פירות, ס'האט זיך אויסגעמישט מיט אנדערע פירות, וואס מ'האט ווי מ'האט געשמועסט אגוזי פרך ווערט נישט בטל אפילו טאמער ס'איז דא צוויי הונדערט חלקים קעגן דעם, נאר נאכדעם וואס ס'איז אריינגעפאלן, נתפצעו, איז געגאנגען דער איד און ער האט צעבראכן אלע פירות וואס ליגן דא, האט ער עס צעהאקט, פשט די אגוזי פרך זענען יעצט צעהאקט, יעצט צעהאקטע אגוזי פרך ווערט יא בטל טאמער עס איז דא צוויי הונדערט חלקים קעגן דעם, איז זאגט די ברייתא, אחד שוגג ואחד מזיד, סיי טאמער דער איד וואס האט עס צעהאקט האט עס געטון בשוגג, סיי צו ער האט עס געטון במזיד, לא יעלו דברי ר' מאיר ורבי יהודה, זאגן סיי ר' מאיר רבי יהודה אז ס'העלפט נישט, ווייל איינער וואס איז צוהאקט א זאך וואס איז אסור פשט ער וויל דא מבטל זיין דעם איסור, אין מבטלין איסור לכתחילה מען טאר דאס נישט טון, איז איינער וואס האט עס יא געטון האבן חזל גוזר געווען אז מיט דעם איז ער נישט מתיר דא די פירות ס'העלפט נישט אז דו צוהאקסט עס יעצט, פשט טאמער ס'האט זיך אריינגעמישט גאנצערהייט און דו האסט עס שפעטער צוהאקט העלפט עס נישט, ר' יוסי ור' שמעון אומרים, ר' יוסי און ר' שמעון קריגן זיך, און זיי זאגן בשוגג יעלו, במזיד לא יעלו, בשוגג, העלפט עס יא פשט טאמער מ'האט צוהאקט בשוגג ווערן די אגוזי פרך בטל, טאמער מ'האט עס געטון במזיד און נישט. יעצט פירט די גמרא אויס די קשיא, והא הכא דמדאורייתא חד בתרי בטל, פשט אזוי ווי מ'שמועסט זיך מן התורה איז דאך דא א דין פון ביטול ברוב ברגע איינס איז א רוב און די אנדערע איז א מיעוט איז די מיעוט בטל, ורבנן הוא דגזור, סך הכל חכמים זענען די וואס האבן גוזר געווען אז ביי ערלה איז נישט אזוי, ביי אגוזי פרך איז נישט אזוי פשט מ'רעדט דא פון א דין דרבנן, און פון דעסוועגן וקא קניס רבי יהודה. זעהן מיר אבער דא אז רבי יהודה האלט אז טאמער מ'האט מבטל געווען דעם איסור טאר מען נישט עסן פון די תערובות דא, פארוואס? ווייל מ'איז גוזר שוגג אטו מזיד, אפילו טאמער מ'האט צוהאקט די אגוזי פרך בשוגג, פון דעסטוועגן טאר מען נישט עסן, איי פארוואס? ס'דאך א דין דרבנן, האט מען דאך געשמועסט לויט רבי יהודה ביי דרבנן'ס איז מען נישט גוזר שוגג אטו מזיד, ענטפערט די גמרא, התם היינו טעמא דרבי יהודה, משום דאתי לאיערומי, פשט דא איז די טעם אנדערש דא איז רבי יהודה אויך מודה אז מ'איז גוזר שוגג אטו מזיד ווייל אז נישט, עלן מענטשן מערים זיין, פשט איינער העט גיין ער צוהאקן די ניס במזיד און ער העט זאגן אז עס איז געווען א שוגג און אזוי העט ער קענען עסן פון דעם איז כדי מען זאל דאס נישט טוהן איז דא האלט רבי יודא אויכעט מען איז גוזר שוגג אטו מזיד מה שאין כן ביי אנדערע פלעצער האט רבי יודא נישט גוזר געווען שוגג אטו מזיד יעצט בעצם אלע מפרשים שטעלן זיך אז וואס איז דאס אנדערש פון אלע ציורים פשט די גאנצע דין פון שוגג אטו מזיד איז אויכט לאיערומי אז א מענטש זאל עס נישט טוהן במזיד און זאגן אז עס איז געווען א שוגג און פארוואס דא פלוצלינג זאגט רבי יודא אז מ'איז גוזר שוגג אטו מזיד ביי אנדערע פלעצער נישט, און ווי די מפרשים ענטפערן אז ביי אנדערע פלעצער וואס מ'זעהט ווען א מענטש טוט א זאך במזיד, פשט, לאמיר זאגן ביי א מטמא מדמע מנסך, דער מענטש איז מטמא, דער מענטש איז מדמע, דער מענטש איז מנסך, און מ'ווארענט אים אן רבי איד, דו טוסט דא א איסור, און ער טוט עס נאך אלץ, פשט, מ'זעהט אז ס'איז א מזיד, זעלבע זאך ביי אנדערע סארט פלעצער, מ'קען זעהן אז א מענטש טוט עפעס במזיד, איז דארט האלט רבי יודא אז טאמער ס'איז א דרבנן, איז מען נישט גוזר שוגג אטו מזיד פשט ווייל א מענטש וואס עט טוהן במזיד עט נישט קענען שפעטער שרייען סאיז געווען א שוגג ווייל מהאט געזעהן אז דאס איז געטוהן במזיד מה שאין כן דא ווען א מענטש צוהאקט אגוזי פרך וואס האט זיך אויסגעמישט מיט אנדערע פירות און די נידון דא איז אז ער האט מבטל געווען א איסור לכתחילה איז די דין פון ביטול איסור לכתחילה אז מען טאר נישט מבטל זיין א איסור לכתחילה מען טאר נישט צוהאקן די פירות דא איז נאר טאמער די כוונה איז צו מבטל זיין די איסור טאמער ער האט דא א צווייטע כוונה טאמער ער וויל צוהאקן די פירות פאר א צווייטע סיבה איז בכלל נישט דא קיין איסור, איז דא קען א מענטש זייער גרינג מערים זיין, ווייל אפילו עס קוקט אויס אז ער טוט עס במזיד אפילו מען זעט קלאר ער האקט מיט א כוונה צו צוהאקן די פירות, פון דעסוועגן קען ער זאגן אז מיין כוונה געווען פאר א צווייטע סיבה כ'האב עס געוואלט צוהאקן ווייל כ'האב געדארפט צוהאקן די פירות נישט ווייל כ'האב געוואלט מבטל'ן די איסור, איז דא איז זייער גרינג מערים צו זיין, איז דא זאגט רבי יודא אז מען איז גוזר שוגג אטו מזיד אפילו עס איז נאר א דרבנן, פרעגט די גמרא, ורמי דרבי יוסי אדרבי יוסי, די גמרא גייט יעצט פרעגן א סתירה פון די רבי יוסי וואס מען האט דא געזען, וואס רבי יוסי האט געזאגט בשוגג יעלו במזיד לא יעלו, מיט א צווייטע רבי יוסי פשט, דא זעהן מיר אז רבי יוסי האלט במזיד לא יעלו טאמער איינער האט צוהאקט די אגוזי פרך במזיד איז האט ער נישט מבטל געווען די איסור איז משמע ווייל רבי יוסי האלט אז אין מבטלין איסור לכתחילה איז אויף דעם פרעגט די גמרא א סתירה פון א משנה דתנן, מ'האמיר געלערנט אין א משנה די משנה זאגט אין ערלה נטיעה של ערלה ושל כלאי הכרם שנתערבו בנטיעות אחרות, פשט, וואס איז די דין אז א מענטש האט א פעלד פון ביימער, און אינמיטן פון די פעלד האט ער איינגעפלאנצט א נייע בוים, איז אלע אנדערע ביימער זענען נישט קיין ערלה, ס'שוין אלטע ביימער, די נייע בוים די ערשטע דריי יאר איז ערלה, אבער וואס, ס'האט זיך אויסגעמישט, ער האט פארגעסן וועלכע בוים איז די ערלה'דיגע בוים, און די זעלבע זאך כלאי הכרם, טאמער איינער מישט אויס א וויינגארטן, ער לייגט דארט אריין קערעלעך פון אנדערע געוויקסן, איז דאס וואס וואקסט איז כלאי הכרם, מען טאר דאס נישט עסן, איז לאמיר זאגן איינער האט א געהעריגע וויינגארטן, א כשר'ע וויינגארטן, און אינמיטן איז דא עפעס א נטיעה פון כלאי הכרם, און ס'האט זיך אויסגעמישט מען ווייסט נישט וועלכע איז וועלכע, איז די דין איז, הרי זה לא ילקט, טאר מען נישט נעמען פון קיינע פון די פירות פון די גאנצע פעלד פון די גאנצע וויינגארטן, פארוואס? ווייל טאמער ער עט מלקט זיין, לאמיר זאגן ער עט גיין ער עט אראפפליקן אלע פירות פון אלע ביימער דא, איז האט ער מבטל געווען א איסור לכתחילה, ווייל ווי לאנג ס'איז אויפן בוים ווי רש"י איז מסביר, האט עס א חשיבות, ס'ווערט נישט בטל אפילו קעגן טויזנט, ברגע וואס מ'נעמט עס אראפ פון בוים, איז פארלירט עס די חשיבות, ווערט עס בטל, איז פשט, ביסט יעצט מבטל די איסור לכתחילה, טאר מען דאס נישט טון. ואם ליקט, טאמער איינער האט יא געטון, ער האט אראפגענומען פון די פירות אין די ביימער פון די פעלד, דעמאלטס יעלו באחד ומאתים, איז ווילאנג ס'איז דא צוויי הונדערט פירות קעגן דעם, ווערט עס בטל. ובלבד שלא יתכוין ללקט, די עיקר איז ער טוט עס נישט במזיד, פשט טאמער ס'איז געווען בשוגג, איז וועט דען טאקע די פירות ערלה אדער די פירות אין כלאי הכרם ווערן בטל. רבי יוסי אומר. רבי יוסי קריגט זיך, רבי יוסי האלט אף המתכוין ללקט יעלו באחד ומאתים, רבי יוסי האלט אפילו מען טוט עס במזיד, טאמער ס'איז דא צוויי הונדערט פירות קעגן דעם, ווערט עס בטל. איז משמע לכאורה דא, אז רבי יוסי האט נישט קיין שום פראבלעם אז מ'איז מבטל א איסור לכתחילה, ווייל רבי יוסי זאגט קענסט אריינגיין אין פעלד, אראפנעמען פון אלע פירות אין די ביימער, און די ערלה'דיגע פירות וועלן שוין ווערן בטל, מיט די צוויי הונדערט חלקים קעגן דעם. איי פארוואס ביי אונז פריערט האט מען געזען אז רבי יוסי האלט יא אז אין מבטלין איסור לכתחילה אז מ'טאר נישט צוהאקן במזיד די אגוזי פרך און טאמער מ'טוט עס טאר מען נישט עסן פון די פירות? ענטפערט די גמרא, הא איתמר עלה אמר רבא, חזקה אין אדם אוסר את כרמו בנטיעה אחת. פשט, דער ציור דא אז איינער האט איינגעפלאנצט א ערלה'דיגע נטיעה אין א פעלד פון ביימער, איז נישט קיין שכיח'דיגער ציור, ווייל א מענטש עט נישט אסר'ן זיין גאנצע פעלד וועגן איין בוים, וועלכע נארמאלע מענטש טוט דאס? און די זעלבע זאך מיט כלאי הכרם, איז היות וואס ס'נישט קיין נארמאלע זאך אז א מענטש זאל לאזן אזא סארט בוים זאל זיך אויסמישן מיט אנדערע ביימער, ווייל א מענטש וויל דאך נישט אסר'ן זיין גאנצע פעלד. איז דארט האבן חכמים נישט גוזר געווען קיין גזירות ביי מילתא דלא שכיחא האבן חזל נישט גוזר געווען קיין גזירות איז פארדעם דא האט מען נישט גוזר געווען די גזירה פון אין מבטלין איסור לכתחילה מה שאין כן זאל זיך אויסמישן אגוזי פרך מיט אנדערע פירות דאס איז יא א מילתא דשכיחא איז דארט אוודאי די דין אין מבטלין איסור לכתחילה זאגט טאקע די גמרא וכן כי אתא רבין אמר רבי יוחנן חזקה אין אדם אוסר את כרמו בנטיעה אחת. זאגט די הייליגע משנה ווייטער, און מיר האבן שוין געזען די משנה, הכהנים שפיגלו במקדש, א כהן וואס האט געטראכט א מחשבת פיגול אין בית המקדש, מזידין חייבין, טאמער ס'געווען במזיד, דארף מען באצאלן פארן באלעבאס אויף דעם קרבן, טאמער ס'געווען א שוגג, האבן מיר שוין געזען, איז פטור. זאגט די הייליגע גמרא, תנו רבנן, מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, היה עושה עמו בטהרות, טאמער איינער האט זיך באשעפטיגט מיט זיין חבר'ס טהרות, ואמר לו, און ער זאגט פאר זיין חבר טהרות שעשיתי עמך נטמאו אז די טהרות וואס איך האב זיך באשעפטיגט מיט דעם זענען טמא געווארן, אדער היה עושה עמו בזבחים, א כהן וואס האט זיך באשעפטיגט מיט א זר'ס זבחים ער האט מקריב געווען זיין קרבן פאר אים, ואמר לו, און דער כהן זאגט פארן בעל הקרבן זבחים שעשיתי עמך נתפגלו, אז ס'איז פיגול געווארן, איז ביי ביידע די ציורים נאמן, סיי די כהן און סיי די ישראל זענען באגלייבט, אבל אמר לו, אבער וואס איז טאמער ער האט אים געזאגט טהרות שעשיתי עמך ביום פלוני נטמאו, אז די טהרות וואס איך האב זיך באשעפטיגט דעמאלטס און דעמאלטס זענען טמא געווארן, אדער זבחים שעשיתי עמך ביום פלוני נתפגלו, דעמאלטס אינו נאמן, זענען זיי נישט באגלייבט. פרעגט די גמרא גראד מאי שנא רישא מאי שנא סיפא, וואס איז די חילוק צווישן די ביידע ציורים? אמר אביי, ענטפערט אביי, כל שבידו נאמן. פשט זאגט אביי אזוי, די חילוק צווישן די רישא און די סיפא איז, די רישא רעדט זיך אז ער קען נאכאלץ מטמא זיין די טהרות, אז ער קען נאכאלץ מפגל זיין די קרבן, פשט ביי קרבן רעדט זיך עס אז די כהן האט שוין גע'שחט'ן און האט נאכנישט געשפריצט די בלוט, איז בעצם טאמער די כהן וויל קען ער עס נאך אלץ מפגל זיין בשעת'ן שפריצן די בלוט, די זעלבע זאך ביי די טהרות, די חבר האלט נאך אלץ די טהרות איז ער קען עס נאך אלץ מטמא זיין, איז היות וואס די כהן די ישראל קענען נאך אלץ מפגל זיין קענען נאך אלץ מטמא זיין, דערפאר טאמער זיי זאגן אז ס'איז טמא געווארן זענען זיי באגלייבט, ווייל זיי האבן א נאמנות ווייל טאמער זיי ווילן קענען זיי עס יעצט מטמא זיין און קענען עס יעצט מפגל זיין, איז ער אויך נאמן אויף א זאך וואס ער זאגט אז ס'איז געשען, מה שאין כן טאמער דער כהן האלט מער נישט דעם קרבן פונעם איד, ער האט שוין געענדיגט אלע עבודות, אדער טאמער די ישראל האט שוין געענדיגט זיך באשעפטיגן מיט די פירות פון די איד, דא האט ער נישט קיין נאמנות צו זאגן אויף א זאך וואס איז געשען אז דעמאלטס איז עס טמא געווארן אז דעמאלטס איז עס פיגול געווארן, ווייל ער האט נישט אזא נאמנות, נאר טאמער ער קען עס יעצט טון האט ער די נאמנות. רבא אמר רבא זאגט אן אנדערע תירוץ, זאגט רבא, כגון דאשכחיה ולא אמר ליה ולא מידי, ולבתר הכי אשכחיה ואמר ליה, פשט אזוי, די רישא רעדט זיך אויך ביי א ציור אז די ישראל צו די כהן האבן שוין געענדיגט מיט אלעס, די ישראל האט שוין געענדיגט מיט די פירות, די כהן האט שוין געענדיגט מיטן קרבן, פון דעסוועגן האבן זיי ביידע א נאמנות פארוואס? ווייל ס'רעדט זיך ביי א ציור אז די ערשטע מאל וואס דער כהן האט געטראפן די בעל הקרבן די ערשטע מאל וואס די ישראל האט געטראפן זיין חבר האט ער אים גראד געזאגט די פירות וואס איך האב דעמאלטס צוגערירט די קרבן וואס כ'האב דעמאלטס געמאכט איז טמא איז פיגול איז היות וואס די ערשטע מאל האט אים געטראפן האט ער אים געזאגט האט ער א נאמנות מה שאין כן טאמער האט אים שוין געטראפן איינמאל און ער האט אים גארנישט געזאגט די נעקסטע מאל האט ער אים געזאגט איז וואס האט ער אים נישט געזאגט די ערשטע מאל איז א סימן אז ס'ליגנט פאר דעם האט ער נישט קיין נאמנות, אזוי זאגט רבא, פארציילט די גמרא, ההוא דאמר ליה לחבריה, טהרות שעשיתי עמך ביום פלוני נטמאו, עס איז געווען א מעשה א מענטש זאגט פאר זיין חבר, אז די פירות כ'האב אמאל זיך באשעפטיגט מיט דיר זענען דעמאלטס טמא געווארן, אתא לקמיה דרב אמי, איז זענען זיי געקומען צו רב אמי פרעגן וואס די דין, אמר ליה, האט רב אמי געזאגט שורת הדין אינו נאמן, פשט די הלכה איז, ביסט נישט באגלייבט, פארוואס? ווייל רב אמי האט געהאלטן ווי אביי, אז ווי לאנג די פירות זענען נישט אין זיין הענט האט ער נישט קיין נאמנות, איז דא אויך, היות וואס די פירות זענען מער נישט אין זיינע הענט, האט ער נישט קיין נאמנות צו זאגן אז דעמאלטס יענע און יענע טאג איז עס טמא געווארן. אמר לפניו רבי אסי, האט רבי אסי געזאגט צו רבי אמי, רבי, אתה אומר כן, דו זאגסט אז ער האט נישט קיין נאמנות, הכי אמר רבי יוחנן משום רבי יוסי, מה אעשה שהתורה האמינתו, וואס זאל איך טון די תורה געבט אים יא א נאמנות. פשט, רבי אסי האט געהאלטן ווי רבא, אז טאמער דאס איז די ערשטע מאל וואס ער טרעפט אים האט ער א נאמנות, און ער האלט אז די נאמנות די נאמנות קומט פון די תורה מ'לערנט עס ארויס אין א פסוק מ'וועט שוין זעהן, און דערפאר קריגט ער זיך אויף רבי אמי. יעצט היכן האמינתו ווי זעהט מען אין די תורה אז א מענטש האט א נאמנות אפילו די פירות איז מער נישט ביי אים כל עוד וואס עס איז די ערשטע מאל האט ער א נאמנות איז אמר רבי יצחק בר ביסנא כ'וועל דיר זאגן פון ווי מ'לערנט עס ארויס כהן גדול ביום הכיפורים יוכיח כהן גדול ווען ער טוט די עבודה יום כיפור פון דארט איז די ראיה וואס די ראיה ווייל דכי אמר פיגול מהימן פשט טאמער די כהן גדול זאגט אויף די פאר און די שעיר וואס ער האט מקריב געווען יום כיפור אז ס'איז פיגול איז ער אוודאי באגלייבט ווייל ווי רשי זאגט טאמער שטייט אין די תורה אז א כהן קען מפגל זיין קרבנות איז פשט ס'גייט ארויף אויף אלע קרבנות אפילו די פאר און די שעיר וואס די כהן גדול איז מקריב יום כיפור איז דאס קען אויך ווערן פיגול יעצט וויאזוי ווערט עס פיגול מוז זיין ווייל דער כהן גדול איז באגלייבט, פארוואס? ווייל אנישט איז מנא ידעינן, פון וואו דען ווייסט מען אז די פר און די שעיר זענען געווארן פיגול, והא כתיב שטייט דאך אין פסוק וכל אדם לא יהיה באוהל מועד, פשט, בשעת וואס דער כהן גדול שפריצט די בלוט פונעם פר און דעם שעיר וואו שטייט ער אדער אין קדשי קדשים אדער אין היכל, יעצט קיינער טאר נישט זיין דארט בשעת וואס ער טוט די עבודה, איז פון וואו ווייסט מען אז ס'איז געווען דא א מחשבת פיגול אלא לאו משום דמהימן, מוז זיין ווייל מען גלייבט דעם כהן גדול פשט דער כהן גדול נאכדעם וואס ער קומט ארויס פונעם היכל נאכדעם וואס ער קומט ארויס פון די עבודה זאגט ער אז כ'האב געהאט א מחשבת פיגול מוז זיין אז ער איז באגלייבט איז זעהן מיר דא אז מען גלייבט א מענטש צו זאגן אז ער האט מפגל געווען א קרבן אפילו נאכדעם וואס דער קרבן איז מער נישט אין זיין הענט אפילו נאכדעם וואס ער האט געענדיגט אלע עבודות איז פון דא איז א ראיה אז א כהן האט א נאמנות אפילו נאכדעם וואס ער האט געענדיגט אלע עבודות אפילו נאכדעם וואס די זאכן איז אין זיין הענט, איי פרעגט די גמרא ווער זאגט, ודילמא דשמעניה דפגיל, קען זיין אז מען איז געשטאנען אינדרויסן פון היכל, מען איז געשטאנען אינדרויסן פון קדשי קדשים מען האט געהערט פון אינעווייניג אז די כהן גדול איז מפגל, פארדעם איז ער באגלייבט, אבער אין הכי נמי לאחר המעשה איז ער מער נישט באגלייבט, זאגט די גמרא ניין ס'קען נישט זיין, ווייל אי לאו דמהימן, אף על גב דשמעניה, נמי לא מהימן דדילמא לבתר הכי קאמר. פשט, הערן אליין איז נישט גענוג ווייל אפילו האט דאס געהערט קלאר אז די כהן גדול איז מפגל, איז ווער זאגט אז ער האט געזאגט די אמירה בשעת ער האט געשפריצט די בלוט, קען זיין ער האט געשפריצט די בלוט, און לאחר המעשה האט ער זיך אנגערופן איך בין מפגל, אז ער האט אינזינען אז מען גייט מקריב זיין דעם קרבן חוץ לזמנו און חוץ למקומו. פשט, די ווערטער אליין דאס אז מען האט געהערט איז נאכנישט קיין ראיה אז ס'איז פיגול. נאר וואס דען מען גלייבט אים. איי פארוואס גלייבסטו אים ס'איז לאחר המעשה, זעהן מיר אז מען קען גלייבן לאחר המעשה. זאגט אבער די גמרא ס'איז ווייטער נישט קיין ראיה, ווייל דילמא דחזיניה בפישפש, ווי רש"י זאגט, ס'איז געווען קליינע טירן סיי אויף די מזרח זייט פון די עזרה וואס מען האט געקענט אריינקוקן אין היכל, סיי אויף די מערב זייט איז געווען א לול וואס מען האט געקענט אריינקוקן קדשי קדשים, איז קען זיין נאר טאמער מען האט געזעהן בשעת ער שפריצט די בלוט אז ער איז מפגל דעמאלטס גלייבט מען אים, אבער טאמער ער אליין זאגט גלייבט מען אים נישט ווייל מען קען נישט זאגן לאחר המעשה. קשיא זאגט טאקע די גמרא די ראיה איז נישט קיין ראיה. זאגט די גמרא ווייטער ההוא דאתא לקמיה דרבי אמי, ס'איז געווען א מעשה א סופר איז געקומען צו רבי אמי אמר ליה האט אים געזאגט ספר תורה שכתבתי לפלוני אזכרות שלו לא כתבתים לשמן די ספר תורה וואס כ'האב געשריבן פאר יענעם איז די אזכרות די שם הוויה וואס כ'האב געשריבן דארט האב איך נישט געשריבן לשמה פשט אז די תורה איז פסול אמר ליה האט רבי אמי אים געזאגט ספר תורה ביד מי וואו ליגט די תורה אמר ליה האט די סופר געענטפערט ביד לוקח ס'ליגט ביי די לוקח. אמר ליה, האט רבי אמי אים געזאגט, אויב אזוי, נאמן אתה להפסיד שכרך, פשט געלט פאר די תורה וועסטו נישט קריגן, ווייל זאגסט דאך אז די תורה איז פסול, איז ער דארף דיך נישט באצאלן, אבער ואי אתה נאמן להפסיד ספר תורה, מפסיד זיין יענעמ'ס תורה קענסטו נישט פארוואס? ווייל די תורה איז מער נישט אין דיינע הענט, ווען די תורה וואלט געווען אין דיינע הענט, און דו קענסט עס יעצט פסל'ען, וואלסטו געהאט א נאמנות, אבער לאחר המעשה האסטו מער נישט קיין נאמנות. אמר ליה רבי ירמיה, האט רבי ירמי' געפרעגט פאר רבי אמי, נהי דהפסיד שכר אזכרות, שכר דספר תורה כוליה מי הפסיד, פשט פארוואס האסטו געפסקנט אז די לוקח דארף נישט באצאלן אויף די תורה, לכאורה וואס זאגט דער סופר אז ער האט נישט געשריבן די שמות לשמה, איז פיין די תורה איז ווייניגער ווערט אבער עס איז נאכנישט פסול אינגאנצן ווייל ווי מען וועט שוין זעהן ס'דא א מאן דאמר וואס האלט אז מען קען שרייבן אויף די אלע שם הוויות מען האט נישט געשריבן לשמה קען מען נאכאמאל שרייבן מען קען נאכאמאל לייגן טינט אויף די אלטע טינט און עס מאכן לשמה, און וואס עפעס זאגסטו אז ער האט אינגאנצן דערלייגט די געלט דא? אמר ליה, האט אים רב אמי געענטפערט אין שכל ספר תורה שאין אזכרות שלו כתובין לשמה, אינו שווה כלום, ס'איז גארנישט ווערט, מ'קען עס נישט מתקן זיין. איי, פרעגט אים צוריק וליעבר עלייהו קולמוס, וליקדשיה, זאל מען נאכאמאל לייגן טינט אויף די אלטע טינט, און דאס מאל עס יא מאכן לשמה, און אזוי ווערט די תורה כשר? כמאן, נימא דלא כרבי יהודה פשט האלטסטו דען נישט ווי רבי יהודה? דתניא מיר האבן געלערנט א ברייתא, הרי שהיה צריך לכתוב את השם, ונתכוון לכתוב יהודה, וטעה ולא הטיל בו ד', פשט אויב איינער האט געדארפט שרייבן שם הוויה, און ער האט געמיינט אז ער דארף שרייבן יהודה, איז האט ער געשריבן יהודה אבער ער האט אויסגעלאזט די ד', פשט למעשה האט ער געשריבן די שם הוויה אבער ער האט עס נישט געשריבן לשמה. מעביר עליו קולמוס ומקדשו דברי רבי יהודה זאגט רבי יהודה מ'קען מתקן זיין, מ'לייגט טינט אויף די אלטע טינט, דאסמאל זאגט מען יא לשמה, און אזוי איז די תורה כשר וחכמים אומרים אין השם מן המובחר חכמים זאגן אז נישט אבער על כל פנים אז דו זאגסט אז די גאנצע תורה איז פסול לכאורה איז ווייל דו פסק'נסט נישט ווי רבי יהודה זאגט די זאגט רבי אמי ניין אפילו תימא רבי יהודה איך קען אויך פסק'ען ווי רבי יהודה עד כאן לא קאמר רבי יהודה אלא בחדא אזכרה ביי איין שם הוויה וואס מ'דארף מתקן זיין דארט קען מען מתקן זיין אבל דכולי ספר תורה לא טאמער די גאנצע תורה האט מען געשריבן אז די שם הווי' זענען נישט לשמה קען מען נישט מתקן זיין אזוי א גאנצע תורה משום דמיחזי כמנומר ווייל סקוקט אויס מאדנע קאלירן פשט אלע ווערטער זענען איין קאליר די שם הווי' זענען אסאך א דיקערע קאליר ווייל ס'דא צוויי מאל טינט איז א גאנצע תורה וואס איז אזוי געשריבן איז נישט שיין און מען קען נישט נוצן אזא תורה ווייל די תורה דארף זיין א שיינע תורה זה קלי ואנוהו פשט די גאנצע תורה איז פסול ס'איז נישט דא דא קיין אפציע צו מתקן זיין די אלע שם הוויות מען האט נישט געשריבען לשמה. פארציילט די גמרא ההוא דאתא לקמיה דרב אבהו, ס'איז געווען א מענטש איז געקומען צו רב אבהו אמר ליה, האט אים געזאגט ספר תורה שכתבתי לפלוני גוילין שלו לא עיבדתים לשמה, די תורה וואס כ'האב געשריבען פאר יענעם די פארמעט האב איך נישט מעבד געווען לשמה פשט אז די גאנצע תורה איז פסול, אמר ליה האט אים רב אבהו געפרעגט ספר תורה ביד מי ווי ליגט די תורה? אמר ליה ביד הלוקח, האט אים גענפערט ס'ליגט ביים לוקח, אמר ליה האט אים רב אבהו געזאגט מתוך שאתה נאמן להפסיד שכרך, היות וואס דו האסט א נאמנות צו מפסיד זיין זיין שכר מען גייט דיך נישט באצאלן אויף די תורה, אתה נאמן להפסיד ספר תורה, גלייבט מען דיך אויך אז די תורה איז פסול. איי פרעגט די גמרא, און מאי שנא מדרב אמי? פארוואס פריערט האט מען געזען רב אמי האט געזאגט נישט אזוי? רב אמי האט געזאגט אז די סופר איז טאקע נאמן צו מפסיד זיין זיין שכר, אבער ער איז נישט נאמן צו פסל'ען די תורה. דא זעט מען אז רב אבהו האט געפסקנט אז די גאנצע תורה איז פסול און די סופר האט יא אן נאמנות. ענטפערט די גמרא, התם איכא למימר טעי בדרבי ירמי' פשט דארט ביי די תורה וואס דער סופר זאגט אז די שמות האט ער נישט געשריבן לשמה, קען מען זאגן אז אין אמת'ן אריין האט דער סופר יא געשריבן די שמות לשמה, איי פארוואס זאגט ער אז ער האט עס נישט געשריבן לשמה? ווייל ער וויל אפטון די לוקח, יעצט וועם טוט ער אפ? ער טוט נישט אפ די לוקח, ער טוט זיך אליין אפ, ווייל מען גייט דאך אים נישט באצאלן אויף דעם, איז דא קען מען זאגן אז ער האט געהאט א טעות, ער האט זיך איינגערעדט אז מען קען נאך אלץ פאררעכטן די תורה, איז ער האט טאקע דערלייגט געלט, אביסל געלט, אבער עפעס געלט העט ער קריגן, און דערפאר האט געוואלט אפטון די לוקח האט ער סתם געזאגט אז ס'איז געשריבן געווארן נישט לשמה, איז היות וואס מ'קען דאס זאגן זאגט מען אז דער סופר איז נישט נאמן כלפי יענעם און נישט נאמן צו פסל'ען די תורה, און דערפאר דארט האט רב אמי גע'פסק'נט אז די תורה איז כשר, אבער הכא דא כיוון דקא מפסיד כוליה אגריה, דא וואס דער סופר ווייסט אז ברגע וואס ער וועט זאגן אז די פארמעט איז פסול איז די גאנצע תורה פסול נישטא קיין וועג דאס צו מתקן זיין, איז ואתא ואמר, אז בכל זאת קומט ער זאגן טאקע אז ס'איז פסול פשט אז טאמער ער איז מסכים צו מפסיד זיין זיין גאנצע שכר, אימור קושטא קאמר, זאגט מען אז אוודאי רעדט ער אמת און די תורה איז טאקע פסול.